פרק ח' איז איין דרשה, מען קען עס זען פון די פרשה פתוחה, עס איז איין פרשה פתוחה, חוץ פון די לעצטע שטיקל, והיה אם שכוח תשכח איז באמת מען קען טראכטן אז עס גייט מער צוריק אויף והיה עקב תשמעון, און אזוי ווי עס פירט זיך אויס והיה עקב לא תשמעון. אבער די רעסט פון די פרשה ביז דארט קען מען זען אז עס איז איין ענין און עס האט א פשוטע סאבדזשעקט ווי עס זעט אויס, דער סאבדזשעקט איז אזוי ווי ער הייבט אן וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' במדבר, אנדערע ווערטער מען גייט אנקומען אין ארץ ישראל. גייט מען פארגעסן די מדבר אזוי ווי ער פארציילט עס גייט זיין זייער גוט און ער איז מאריך אויף יעדע פרט אזוי ווי עס איז די מנהג פון ספר דברים מאריך צו זיין ווי גוט ארץ טובה ער זאגט שוין ארץ טובה האט ער א ליסט פון פינף ארץ ארץ נחלי מים ארץ חיטה ושעורה ארץ זית שמן ארץ אשר לא במסכנות ארץ אשר אבניה ברזל און ער וויל אדער ער בעט ואכלת ושבעת וברכת. את השם על הארץ הטובה אבער וואס ער האט מורא דאס איז באמת נישט די עיקר חידוש הגם פון דא לערנט מען די מצוה פון ברכת המזון ס'איז נישט די עיקר זאך וואס די פרק וויל לויט די המשך וואס ער וויל בעיקר איז ווי ער זאגט ווייטער השמר לך און פן תשכח ס'הייסט אזוי ווי גאנץ ספר דברים וואס האט איינס פון די חששות וואס ער האט איז אז ווען ער קומט אין ארץ ישראל גייט צו גייט זיין צו גוט און מ'גייט פארגעסן את השם מ'גייט זאגן אז אז מ'דארף זיך אליין כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה זייער א פעימאס פסוק וואס שטייט אין די היינטיגע פרק און די ווילסט ניין די זאלסט נישט מאכן די טעות נאר זאלסט געדענקען אז אייבערשטער האט דיר געגעבן כח לעשות חיל וויאזוי גייט עס העלפן דאס צו געדענקען? דורך דעם וואס ער זאגט פריער וזכרת את כל הדרך אז געווען גיין אין די מדבר אין די מדבר איז דאך געווען הונגעריג ויענך וירעיבך אבער וואס האסטו געהאט מן ווי קומט מן? די ווייסט נישט לא ידעת ולא ידעון אבותיך קיינער ווייסט נישט ווי מן קומט נא וואס לערנט מען זיך פון דעם אז לא על הלחם לבדו יחיה וואס מיינט עס פשוט נישט דער מענטש'ס אייגענע כח זיין אייגענע אייגענע יגיעה קען ער מאכן לחם נאר דער אייבערשטער וויל ס'זאל זיין לחם וועט זיין מן לחם אז ער וויל נישט עסטו נישט האבן קיין לחם אפילו ווען ס'איז יא דא זעלבע זאך איז פאר קליידער זעלבע זאך איז פאר אלעס אנדערש ממילא זאלסטו נישט מיינען ווען דו קומסט אין ארץ ישראל אז ס'גייט פאר פרי, ס'גייט מ'קען אליינס מאכן די אלע זאכן, ניין, די אייבערשטער מאכט עס, ממילא זאלסט אים דאנקען, זאלסט אים וברכת אלקיך, און זאלסט נישט פארגעסן, פן תאכל ושבעת ובתים, עס איז נישט דא הייזער, יא אין די מדבר איז נישט געווען קיין הייזער, די אלע זאכן וואס איז דא, ובקרך וצאנך, עסטו מיינען, עסטו פארגעסן די אלע זאכן, ממילא ווידער זאלסט געדענקען, דורכן געדענקען די מדבר, געדענקען אז די אייבערשטער האט דיך געפירט אין די מדבר, דורכדעם עסטו געדענקען די. זיי געדענקען דער אייבערשטער אז ער איז נותן לך כח לעשות חיל, און דורכדעם אויך, וואס עס קומט אויס און אפשר וועגן דעם פירט אויס אזוי דער פרק, עסטו נישט דינען קיין עבודה זרה, ווייל עס איז זייער אינטערעסאנט אזוי ווי איך האב געזאגט לעצטע וואכן, א גאנצע צייט איז דא אזוי צוויי חששות וואס מען דארף וויסן צו עס זענען צוטיילט אדער זענען די זעלבע, אונז זענען צוגעוואוינט צו ליינען אזוי ווי דרך מוסר, מען זאל נישט שכח מען זאל נישט געדענקען פארגעסן די אייבערשטער, דאס איז איין זאך כאילו אן די פראבלעם פון עבודה זרה, סתם א פראבלעם מענטשן ווערן צו קאמפארטעבל ער מיינט אז ער קען אלעס אליינס, און וואס? אין ספר דברים זעהט אויס אז אלעמאל לכאורה מען קען זיך דינגען ארום דעם ס'איז משמע אסאך מאל אז די ענטפער איז אז מען גייט דינען עבודה זרה איי קענסט פרעגן א קשיא די עבודה זרה דינגט זיך עפעס די עבודה זרה זאגט דאך אויך אז די עבודה זרה האט געמאכט די בעל האט געמאכט את החיל הזה דאס איז נישט קיין כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ס'זעהט אבער אויס פון ספר דברים אז ער טראכט אז וואס איז אונזער גאט? וואס איז וויאזוי ווייסן אונז פון די אייבערשטער? פון וואו האט זיך עס אנגעהויבן? פון די מדבר? פון די יציאת מצרים? דער י ק ו ק דער אידישער גאט וואס אונז קענען, עס קען דאך אים פון דעם, אז גיין ארץ ישראל איז זיין קאמפארטעבל, עס מיינען אז אלץ כוחי ועוצם ידי איז גלייך עס ט, והלכת אחרי אלהים אחרים, וואס הייסט פאלגן די אלהים אחרים? דאס זענען די אלהי העמים אשר סביבותיכם, דאס איז די גאט וואס יעדער איינער טוט, דארפסטו גיין ווייטער טון וואס יעדער, האסט פארגעסן אז דו ביסט אנדערש פון זיי, האסט פארגעסן אז דו ביסט, דו האסט השם אלוקיך וואס האט דיך געברענגט אין מדבר, נישט. וואס דו ווייסט אז וועגן דעם איז ער מדגיש דאס לא ידעון אבותיך די וואס קיינער האט נישט זיך געקענט פארשטעלן די די אלע זאכן אזוי קען מען לפחות טראכטן אדער קען מען טראכטן אז ניין עס איז טאקע לפחות אפשר אנדערע חוקי התורה זיכער אז ווען מען ווערט ורם לבבך ושכחת הייבט מען אזוי ווי עס שטייט פרעד שפעטער ביי די ביי די מלך ווערט הייבט זיך אן ווייל זיין בעל גאווה הייבט זיך אן פארשידענע אנדערע פראבלעמען קען זיין אז עס איז נישט נאר וועגן עבודה זרה אבער עס זעט אויס מצד אחד מקושר און מצד שני קען זיין אז עס איז נישט, עס קען זיין אז עס שטייט דא און פן תשכח את השם אלקיך און ער איז מסביר לבלתי שמור מצוותיו משפטיו חוקותיו ס'הייסט וואס מיינט שכוח תשכח וואס איז וואס איז מיט וואס דרוקט זיך עס אויס פארגעסן עס נישט מכוון זיין ביים דאווענען וואס מיינט עס עס מיינט עס נישט פאלגן די מצוות וואס גייט זאגן און וועגן דעם אין איין אין די ברייטסטע סענס די אלע דרשות זענען נישט עומדים בפני עצמם אזוי ווי ס'הייבט זיך אן כל המצוה אשר אנכי מצווך תשמרון לעשות ס'הייסט די אלע דרשות זענען בעצם אזהרות על המצוות, נישט קיין הגם מען לערנט זיך נעבן אפאר מצוות פון זיך אליינס, טאקע זייער אינטערעסאנט, מען דארף פארשטיין וויאזוי ס'ארבעט דאס, די חכמים האבן געלערנט פון דא א מצוה ברכת המזון, ס'איז נישט אזוי קלאר אז מצוות שטייט דאך שפעטער א ליסט פון מצוות, דא איז נישט די ליסט פון מצוות, דא איז מוסר אז מען זאל טון די מצוות, אזוי ווי איך זאג בפשטות וברכת מיינט נאר לאפוקי די פן תשכח, ס'מיינט נישט אז ס'ווערט עפעס א נייע מצוה פון וברכת, אבער אזוי האבן די ח ח הלכה פארשטאנען, לאו דווקא דאס איז די פשוט'ע פשט, אבער וואס איך מיין צו זאגן איז אז באופן מער הכי כללי, דאס אלץ א הקדמה צו די מצוות, און מען דארף פארשטיין יעדע זאך בעיקר. ווי עס איז א הקדמה צו די מצוות, די מצוות אוודאי אינקלודט די הויפט מצוה פון נישט טון עבודה זרה און אזוי ווייטער נאך אלע אנדערע מצוות. דא איז דא נאך א זאך וואס מען דארף אביסל פארשטיין, ס'שטייט צוויי מאל למען ענותך לנסותך כאשר ייסר איש את בנו השם אלקיך מיסרך וואס איז פונקטליך די יסורים די ענותך לנסותך וואס איז די נסיון כלפי דעם מן וואס די לשון נסיון מ'דארף פארשטיין וואס דאס די נסיון וואס די מיינט עס בפשטות מ'קען זען אז ס'מיינט אז זיי גייען אים אויסלערנען מנסה זיין מער אין די סענס פון דיך אויסלערנען אדער איז דא נאך פשטים אבער דאס איז א שאלה.